דערציילט די גמרא א מעשה, רבי עקיבא רעיא דבן כלבא שבוע הוה, רבי עקיבא האט געארבעט ער איז געווען דער פאסטעך פון כלבא שבוע, ס איינער געווען פון די עשירים פון ירושלים, די גמרא זאגט דארט אין גיטין פארוואס האט מען גערופן כלבא שבוע, ווען איינער איז אריינגעגאנגען אין זיין הויז הונגעריג ווי א כלב איז ער ארויסגעגאנגען זאט. חזיתיה ברתיה, זיין טאכטער האט געזען רב עקיבא'ן דהוה צניע, דאס דער מענטש צניעות'דיג, הצנע לכת'דיג ומעלי, צניע קען מען טייטשן גייט ארויף בין אדם למקום, איז די זיינע מידות זענען באהאלטענע אויפפירונג ומעלי, און בין אדם לחבירו איז ער זייער גוט. אבער איין זאך האט געפעלט אין אים, ער איז א פאסטוך, פאסטוך איז נישט קיין חסרון, די אבות העולם זענען אויך געווען פאסטוכער, די חסרון איז געוועזן וואס ער איז געוועזן עם הארץ, ער האט נישט געהאט געלערנט קיין תורה. אמרה ליה, האט זי געזאגט צו אים, אי מקדשנא לך, אויב איך וועל ווערן צו דיר מקודש, אזלת לבי רב וועסטו גיין אין בית מדרש לערנען תורה? אמר לה האט ער געזאגט צו איר אין יא איקדשא ליה בצינעה זי איז געווארן מקודש בצינעה, צינעה מיינט מען פארשטייט זיך פאר צוויי עדות, נאר מ'האט פון דער זאך נישט געמאכט קיין פרהסיא ווייל זי האט געוויסט אז איר טאטע וועט זיין געגן ושדרתיה, זי האט אים געשיקט אין בית מדרש לערנען שמע אבוה דער טאטע האט דאס געהערט, די טאכטער איז געווארן די כלה פון א פאסטוך, אפקה מביתיה האט איר ארויסגעשיקט פון הויז, אדרה הנאה מנכסיה, ער האט איר גע'אסר'ט אז זי טאר נישט הנאה האבן פון זיין פארמעגן, אזל יתיב תרי סרי שני בבי רב, רב עקיבא איז געזיצן צוועלף יאר אין בית מדרש, כי אתא ווען ער איז געקומען אייתי בהדיה האט ער געברענגט מיט זיך תרי סרי אלפי תלמידי, צוועלף טויזנט תלמידים. שמעיה לההוא סבא דקאמר לה, האט רב עקיבא געהערט א אלטער מאן זאגט צו זיין פרוי, ס'דא תוס' וואס זאגט אויף א ארט אז דא וואו עס שטייט סבא מיינט מען אליהו הנביא. עד כמה, ביז ווען? קא מדברת וועסטו זיך פירן ווי אלמנות חיה, ווי א לעבעדיגע אלמנה, שוין צוועלף יאר דו פינצטערסט און אן א מאן. אמרה ליה, האט זי געזאגט צו אים, אי לדידי ציית, ווען מיין מאן זאל מיר פאלגן, יתיב תרי סרי שני אחריני, וואלט ער דארט געזיצן נאך צוועלף יאר, אמר, האט ר' עקיבא געטראכט, ברשות קא עבידנא, איך האב רשות, הדר אזיל איז ער נאכאמאל געגאנגען, ויתיב און ער איז געזיצן תרי סרי שני אחריני בבי רב, נאך צוועלף יאר אין בית מדרש, כי אתא, ווען ער איז געקומען יעצט אהיים, נאכדעם וואס ער איז געווען פיר און צוואנציג יאר, אייתי בהדיה, האט ער געברענגט מיט זיך, עשרין וארבעה אלפי תלמידים, פֿיר און צוואַנציק טויזנט תלמידים זענען מיטגעקומען מיט אים, שמעה דביתהו, די פרוי האט דאס געהערט, הוה קא נפקא לאפיה, זי איז אים אנטקעגן געגאנגען, אמרו לה שיבבתא, האבן צו איר געזאגט די שכנים וואס זיי וואוינען דערלעבן, שאילי מאני, בארג זיך שיינע מלבישים, לבוש, טו זיך אן ואיכסאי, דעק זיך צו. אמרה להו האט זי געזאגט צו זיי, יודע צדיק נפש בהמתו, א צדיק ווייסט נפש בהמתו ווי יענער זאגט, איך דארף דאס נישט. כי מטיא לגביה, ווען זי איז געקומען נאנט צום מאן צו רב עקיבא'ן, נפלה על אפה, זי איז געפאלן אויף איהר פנים, קא מנשקא ליה לכרעיה, זי האט געקושט זיינע פיס, הוו קא מדחפי לה שמעיה, די שמשים זיינע האבן איר אוועקגעשטויסן. אמר להו, האט ר' עקיבא געזאגט צו די שמשים, שבקוה, לאזט איר אפ, שלי, די תורה וואס איך האב געלערנט, ושלכם, און וואס איר האט געלערנט, שלה היא, איז אלץ א דאנק איר. אבער נישט אלע מענטשן האבן געוואוסט אז דאס איז די רעדע פון כלבא שבוע, די שכנים האבן דאס געוואוסט, כלבא שבוע האט דאס נישט געוואוסט. שמע אבוה, איר פאטער האט געהערט דאתא גברא רבה למתא, אז ס'קומט אין שטאט א גרויסער מענטש, אמר האט ער געזאגט, איזיל לגביה, איך וועל גיין צו אים, ער זעט אז זיין טאכטער מוטשעט זיך שוין פיר און צוואנציג יאר לעבט זי ארעם, און זי טאר נישט קיין הנאה האבן פון זיין פארמעגן, ווייל ער האט דאך גע'אסר'ט אויף איר, זיין פארמעגן, אז ס'איז געקומען א גרויסער מענטש, איזיל לגביה, איך וועל גיין צו דעם מענטש, אפשר דמפר נדראי, קען זיין ער וועט מיר מפר זיין דעם נדר, אז מיין טאכטער זאל קענען פון מיר הנאה האבן. אזל, אתא לגביה איז ער געקומען צו אים און האט דערציילט אים, איך האב א פראבלעם, איך האב א טאכטער און זי טאר פון מיר נישט הנאה האבן. אמר ליה, האט אים רבי עקיבא געפרעגט, אדעתא דגברא רבא, מי נדרת, אז דער מענטש וועט זיין א גרויסער מענטש, זאלסט געווען וויסן, וואלסטו געווען געמאכט דעם נדר. אמר ליה, האט כלבא שבוע געזאגט צו רב עקיבא, אפילו פרק אחד ואפילו הלכה אחת, אפילו ער זאל קענען עפעס איין הלכה, וואלט איך אויך דאס נישט געטון, די גאנצע נדר האב איך דאך נאר געמאכט ווייל ער איז א פאסטוך ער ווייסט גארנישט ניט. אמר ליה, זאגט אים רב עקיבא, אנא הוא, דאס בין איך, איך בין דיין איידעם. נפל על אפיה, איז ער געפאלן אויף זיין פנים, ונשקיה על כרעיה, האט אים געקושט אויף די פיס, ויהיב ליה, ער האט אים געגעבן פלגא ממוניה, א העלפט פון זיין פארמעגן. דערציילט די גמרא ברתיה דרב עקיבא, די טאכטער פון רב עקיבא, עבדא ליה לבן עזאי הכי, האט די זעלבע זאך געטון צו בן עזאי, זי איז געווארן מקודש שלא ברשות פון איר טאטע צו בן עזאי, והיינו דאמרי אינשי, דאס זאגן די מענטשן, א ווארט, רחילא בתר רחילא אזלא, א שעפס גייט נאך דער אנדערער שעפס, כעובדי אמה, אזוי ווי עס פירט זיך די מאמע, כך עובדי ברתא, אזוי פירט זיך די טאכטער. די מפרשים פרעגן דא אויף דער גמרא, ווען איינער מאכט א נדר איז דא א דין, מען איז נישט פותחין בנולד, ער דארף האבן חרטה פון א זאך וואס די זאך איז שוין דעמאלט געווען, אבער דאס אויף וואס איך בין געווארן א תלמיד חכם, דאס איז דאך נולד, איז דער תירוץ אויף דעם אז דאס אויב מען זאל קענען פרק אחד הלכה אחת, דאס איז דאך נישט קיין נולד, ווייל דאס איז דאך א זאך ווי מען זאגט וואס איז שכיח אז אן עם הארץ קען לערנען. דערציילט די גמרא נאך א זאך, רב יוסף בריה דרבא, רב יוסף דער זון פון רבא, שדריה אבוה לבי רב, דער טאטע האט אים געשיקט אין בית מדרש לקמיה דרב יוסף, ער זאל לערנען ביי רב יוסף, פסקו ליה שית שני, מען האט באשטימט ער זאל זיין ביי רב יוסף'ן לערנען זעקס יאר, כי הוה תלת שני, ווען ר'איז דארטן געוועזן דריי יאר, מטא מעלי יומא דכיפורי, ס'איז געקומען ערב יום כיפור, אמר, האט רב יוסף געזאגט, איזיל איך וועל גיין, ואחזינהו לאינשי ביתי איך וועל זען מיין פעמיליע, שמע אבוה האט דער פאטער דאס געהערט, רבא האט דאס געהערט, שקל מנא נפק לאפיה, האט ער גענומען כלים כלי זיין און ער איז אים אנטקעגן געגאנגען, ער האט נישט געוואלט ער זאל איבעררייסן דעם לערנען, ער זאל נאך צוריק גיין אויף די דריי יאר, אמר ליה האט אים געזאגט, צוגעשטעלט אין עין יעקב אין די גירסא, זוגתך נזכרת, דו האסט זיך דערמאנט דיין פרוי? דו האסט זיך פארבענקט, איכא דאמרי, אנדערע זאגן, אמר ליה האט אים געזאגט, יונתך נזכרת, דיין טייבל האסט זיך דערמאנט, ביסט דאך געגאנגען אויף זעקס יאר, איטרוד, זענען געווען אזוי פארנומען מיט די קריגעריי דער טאטן מיטן זון, און דאס איז געווען ערב יום כיפור, לא מר איפסיק ולא מר איפסיק, קיינער פון זיי האט נישט געגעסן די סעודה המפסקת וואס מען עסט ערב יום כיפור, די סעודה וואס מען עסט ערב תשעה באב און ערב יום כיפור, וואס דאס איז די לעצטע סעודה, נאך דער סעודה עסט מען מער נישט, ווערט אנגערופן סעודה המפסקת, די סעודה טוט איבערהאקן, אז מען נאכדעם עסט מען מער ניט. רש"י. זאגט די משנה, המורדת על בעלה, די פרוי טוט רעוואלטירן קעגן מאן, די גמרא וועט ווייטער זאגן מיט וואס, פוחתין לה מכתובתה, נעמט מען אראפ פון איר כתובה, שבעה דינרים בשבת, יעדע וואך ווערט ווינציגער איהר כתובה מיט זיבן דינרים, אזוי לאנג ביז וואנען אז ס'האט זיך שוין אלעס געענדיגט, דעמאלט קען ער איהר גט'ן. וואס עפעס פונקט זיבן? די תוספות ברענגט אראפ א ירושלמי, ווייל א פרוי איז מחויב צו טון צו דעם מאן זיבן מלאכות, אבער ביי אונז אין גמרא שטייט א צווייטע טעם, יעדן טאג נעמט מען אראפ, פאר יעדן טאג נעמט מען אראפ איין דינר.
יא, יעדע וואך נעמט מען אראפ, כל זמן זי איז מורד. רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט,

איי זי האט דאך נאך זאכן, זי האט דאך נכסי מלוג איר געלט, פון איר געלט וואס ער דער מאן עסט פירות, פון יענעם נעמט מען נישט אראפ, אזוי ווי עס האט זיך גענדיגט די כתובה טוט מען איר גט'ן. רב יוסי אומר, רב יוסי זאגט, לעולם הוא פוחת והולך, ער טוט עס אלעס נאך אראפנעמען. שטענדיג, נישט בלויז מען רעכנט אראפ קעגן דער כתובה, נאר מען רעכנט נאך אראפ עד שאם תיפול לה ירושה ממקום אחר, אז ס'וועט איר פאלן א ירושה, גובה הימנה, נעמט מען פון דער ירושה אויך אראפ זיבן דינרים. איז רבי יוסי קריגט אויפן תנא קמא מיט צוויי זאכן, איינמאל דער תנא קמא זאגט מען רעכנט נאר אראפ פון די כתובה נישט פון די נכסי מלוג, און רבי יוסי זאגט מען רעכנט אראפ פון די נכסי מלוג, און נישט בלויז פון די נכסי מלוג וואס זי האט געהאט, נאר אפילו פון אזעלכע נכסי מלוג וואס זי האט שפעטער באקומען אין א ירושה, און ס'איז נאך צוגעשטעלט די גירסא פון מסורת הש ס מוה איז אז ס'לשון איז פוחת והולך שמא צו מען ברענגט אראפ אין תוספות שאם נפל לה ירושה שפעטער וועט איר געפאלן א ירושה קריגט ער אויך ביז וואנעט דאס ענדיגט זיך און אז דאס ענדיגט זיך גט מען אפ וכן דער זעלבער דין איז אז ס'איז געווען פארקערט. המורד על אשתו, די חיובים וואס ער איז מחויב לגבי די פרוי איז ער מורד. מוסיפין על כתובתה, גיט מען צו צו איר כתובה שלושה דינרים בשבת, דריי דינרים א וואך. רב יהודה אומר רב יהודה זאגט שלושה טרפעיקין און לויט דעם ירושלמי וואס ער זאגט דער טעם איז וועגן דריי זאכן ביי זיבן זאכן איז זי אים מחויב דעריבער נעמט מען צו זיבן און ער איז איר מחויב דריי זאכן שארה כסותה ועונתה לויט אונז וואס מיר זאגן וועגן די טעג פון וואך, פרעגט טאקע די גמרא פארוואס רעכנט מען אראפ דריי, איך וויל טאקע פון אים אראפרעכענען ווינציגער, זאל מען אראפרעכענען דריי א האלב, זיבן האלבע, נישט דריי, זאגט די גמרא פאר שבת וויל איך ביי אים נישט אראפרעכענען, משא כ לערנט די גמרא

אז אויב ער טוט ווידערשפעניגן רעכנט מען אראפ שלשה דינרים בגמרא מפורש מאי שנא הוא מינה דידה, פארוואס פון איהר רעכנט מען אראפ א וואך זיבן און פון איהם נאר דריי? גמרא, פרעגט די גמרא, מורדת ממאי, מיט וועלכע זאך טוט זי ווידערשפעניגן? רב הונא אמר מתשמיש המיטה, רבי יוסי ברבי חנינא אמר ממלאכה.

אלא למאן דאמר ממלאכה מי משועבד לה, איז ער דען משועבד, ער דארף פאר איר ארבעטן, וואס ער פארדינט באלאנגט דען צו איר, זאגט די גמרא אין, יא, באומר ער זאגט, איני זן ואיני מפרנס, איך וויל דיר נישט שפייזן, איז זאגן מיר אז דעמאלט טו איך אים שטראפן, פרעגט די גמרא והא דאך אמר רב ואוי מרינו זאלן ווערן מפרנס יוצא ויתן כספו, האט מען דאך געלערנט ווען איינער וויל נישט שפייזן זיין פרוי איז מוז מען גט'ן און געבן איר די כתובה, זאגט די גמרא וואזשע זאגסטו דא הא אז מ'געט נישט נאר די כתובה ווערט יעדן מאל גרעסער מיט דריי דינרים? זאגט די גמרא, ריכטיג, מען דארף טאקע גט'ן, ולאו לאמלוכי ביה בעי, דארף איך נישט ווען מען זאגט איז זיך נאך איז זיך באראטן אפשר וועט ער חרטה האבן, אין צווישן צייט טו איך יעדן וואך מוסיף זיין מאכן גרעסער איר כתובה מיט דריי דינרים. גוט, און וועם איז דא ביז ווען נאך חשגע'ן? זאגט די גמרא, מיתיבי, כ'וועל דיר פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט אחת לי, דיע אלע זאכן האבן דעם זעלבן דין, לגבי דעם דין אז זי זאל ווערן אנגערופן מורדת ארוסה, ער האט איר מקדש געווען, און עס איז געקומען די צייט מאכן א חתונה, וויל זי נישט, הייסט זי מורדת, ביי ארוסה קען מען דאך אנדערש נישט זאגן, ווייל ארוסה איז ער דאך נישט מחויב צו שפייזן, עס איז נישט שייך תשמיש, און נשואה, צו ביי א נשואה, ואפילו נידה, קען עס זיין ואפילו חולה, ואפילו שומרת יבם, א שומרת יבם איז א מורדת. די גמרא וועט ווייטער מפרש זיין וואס איז דאס שומרת יבם מורדת. דאס וואס איז די איינגערינגלטע זעהט אויס לערנט עס נישט רש"י. בשלמא למאן דאמר ממלאכה, דער וואס ער זאגט זי טוט רעוואלטירן פון מלאכה שפיר, אלא למאן דאמר מתשמיש נידה בת תשמיש היא, רש"י דאס נישט גורס, ווייל רש"י האלט אז די גמרא האט דאס סייווי געוואוסט דעם תירוץ אמר לך אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו, איכא דאמרי, נאר רש"י איז אזוי גורס, דא האבן מיר געלערנט אז ביי חולה גייט אויך דא אן דער דין פון מורדת בשלמא למאן דאמר מתשמיש, היינו דקתני חולה, פארשטיי איך וואס איך לערן חולה. וועגן נידה האב איך נישט קיין קשיא, פארוואס כאטש זי נישט בת תשמיש, נאר אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו, אבער חולה אויב תשמיש פארשטיי איך, אלא למאן דאמר ממלאכה, דער וועלכער לערנט אז פון וואס איז זי מורדת, פון מלאכה, חולה בת מלאכה היא, אז זי איז קראנק קען זי דען ארבעטן? אלא, זאגט די גמרא אזוי, מתשמיש כולי עלמא לא פליגי דהויא מורדת, אויף דעם איז נישטא קיין מחלוקת, און דאס וואס שטייט דא אין דער ברייתא אחת לי ארוסה ונשואה ואפילו נידה ואפילו חולה, דארט רעדט מען מתשמיש כי פליגי ממלאכה, די מחלוקת איז דארטן ווען זי וויל נישט ארבעטן, צו מיט דעם הייסט זי אויך א מורדת אז מען זאל איר אראפרעכענען פון דער כתובה יעדן וואך זיבן דינרים. מר סבר, ממלאכה לא הויא מורדת. רב הונא זאגט פון מלאכה הייסט זי נישט קיין מורדת. און מר סבר רב יוסי בר חנינא לערנט ממלאכה נמי הויא מורדת, פון מלאכה הייסט זי אויך א מורדת. גופא, מיר האבן פריער געלערנט המורדת על בעלה, די פרוי טוט רעוואלטירן,

אונזערע רעבעס האבן נאכהער זיך געציילט אז מען זאל נישט ווארטן ביז וואנען עס וועט זיך ענדיגן די כתובה, מען זאל אראפרעכענען נאר זיבן דינרן, נאר וואס דען, שיהו מכריזין עליה ארבע שבתות זו אחר זו, פיר וואכן טוט מען אויסרופן אז די פרוי איז א מורדת, ושולחין לה בית דין און די בית דין טוט איר שיקן זייער שליח צו זאגן, הוי יודעת, זאלסט וויסן, שאפילו כתובתיך מאה מנה, אפילו דיין כתובה איז אזוי גרויס הונדערט הונדערטערס צען טויזנט, הפסדת, האסטו אויכעט שאדן. מיין נישט אז יעדן וואך פארלירסטו נאר זיבן דינרן, ס'דא א נייע תקנה, דו'סט פארלירן די גאנצע כתובה. אחת לי ארוסה ונשואה, די זעלבע דין איז אז זי איז ארוסה און זי איז א מורדת, זי וויל נישט גיין צו די חופה, נשואה אפילו נידה אפילו חולה ואפילו שומרת יבם. אמר ליה רב חייא בר יוסף לשמואל, האט רב חייא בר יוסף געפרעגט שמואל'ן, נידה בת תשמיש היא, וואס פאסט זיך צו זאגן ביי איר מורדת? אמר ליה האט ער געזאגט צו אים, אינו דומה ס'איז נישט גלייך מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו, אזוי אויך ס'איז טאקע א נידה, ווייסט ער אז ס'עט זיך ענדיגן, זיך טובל'ען, ס'עט זיין מותר, אבער אויב זי מורדת איז אין לו פת בסלו. חולה מ'האט דאך געזאגט קאן יא זיין תשמיש. אמר רמי בר חמא, האט רמי בר חמא געזאגט, אין מכריזין עליה, מען טוט אויף איר נישט אויסרופן, אלא בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, דאס וואס מיר זאגן אז מען רופט אויס, רופט מען אויס דא וואו ס'איז דא אסאך מענטשן, אין בית מדרש וואו מען לערנט, אין שול וואו מען דאווענט. אמר רבא, האט רבא געזאגט, דייקא נמי, א ראיה וועל איך דיך ברענגען צו דעם, דקתני שטייט ארבע שבתות זו אחר זו, מען רופט אויס פיר שבתים, פארוואס רופט מען אויס שבת? שמע מינה איז א ראיה אז ווייל מען וויל אויסרופן אזעלכע טעג וואס מען ארבעט נישט, וואס אלע מענטשן זענען דעמאלט דא אין בית הכנסת און בית מדרש, דעריבער רופט מען אויס שבת. פון דעם וואס דא א שטייט אז מען רופט אויס שבת איז א ראיה ווייל מען וויל ס'זאל זיין פרסום. דעריבער רופט מען אויס דא וואו ס'איז דא אסאך מענטשן. אמר רמי בר חמא, האט רמי בר חמא געזאגט, פעמיים, צוויי מאל, שולחין לה מבית דין, צוויי מאל שיקט מען איר פון בית דין. אחת קודם הכרזה, איינמאל שיקט מען פארן אויסרופן אז זאלסט וויסן זיין אפילו דו האסט א גרויסע כתובה פון מאה מנה וועסטו אלעס פארלירן, ואחת לאחר הכרזה, און איינס רופט מען אויס און שיקט מען א שליח צו איר מודיע זיין נאכן אויסרופן, דרש ר' נחמן בר רב חסדא. הלכה כרבותינו, די הלכה איז אויף אונזערע רעבעס וואס זיי קריגן אויף דער משנה און זיי זאגן, אין דער משנה איז דאך געשטאנען אז יעדן וואך רעכנט מען אראפ פון איהר כתובה זיבן דינר, און די הלכה איז נישט ווי די משנה נאר די הלכה איז כרבותינו אז נאכדעם ווי סגייט דורך פיר וואכן פארלירט זי די גאנצע כתובה. אמר רבא, האט רבא געזאגט. האי בורכא. דאס ווי איינער זאגט ס'איז א פוסטע זאך ס'איז נישט ריכטיג, נאר די הלכה איז ווי די משנה. אמר ליה ר' נחמן בר יצחק מאי בורכתיה, וואס זאגסטו אז ס'איז נישט ריכטיג? אנא אמריתה ניהליה, איך האב דאס אויך געזאגט אז רבותינו חזרו ונמנו, ומשמיה דגברא רבה אמריתה ניהליה, איך האב דאס געזאגט אין נאמען פון א גרויסן מענטש, ומנו, און ווער איז דער גרויסער מענטש? רבי יוסי ברבי חנינא, רבי יוסי ברבי חנינא זאגט אז מען רופט נאר אויס פיר וואכן, און נאכדעם אז דער מאן גט איר, פארלירט זי די גאנצע כתובה. פרעגט די גמרא, ואיהו כמאן סבר, רבא, וואס רבא זאגט בורכא היא, ווי ווער האלט ער. כי הא דאיתמר רבא אמר רב ששת אזוי האבן מיר געלערנט רבא זאגט פון רב ששת'ן הלכה די הלכה איז נמלכין בה מען טוט אראפ נעמען נמלכין בה די טייטש מען טוט זיך נאך אלץ באראטן און תוס' איז מסביר מען טוט אראפ נעמען יעדן וואך זיבן דינרים ביז וואנען עס ענדיגט זיך די כתובה, זי האט נישט קיין שאדן די גאנצע כתובה נאך די פיר וואכן, רב הונא בר יהודה אמר רב ששת הלכה אין נמלכין בה, מען רעכנט זיך נישט, נאך פיר וואכן פארלירט מען, פרעגט די גמרא היכי דמיא מורדת, וועלכעס הייסט מורדת וואס מען טוט אראפרעכענען און מען גיט איר גלייך נישט קיין גט, מען רעכנט מאכט קלענער די כתובה. אמר אביי, אמימר האט אמימר געזאגט, דאמרה אויב זי זאגט בעינא ליה איך וויל וואוינען מיט דעם מאן, איך גלייך דעם מאן, ומצערנא ליה און איך וויל אים מצער זיין, דעמאלט זאגן מיר, ווען זי וויל אים מצער זיין, טוט מען אראפרעכענען פון איר כתובה יעדן וואך זיבן דינרים. אבל אמרה, אבער זי זאגט, מאיס עלי, זי גלייכט אים נישט, ער איז מיר פארמיאוס'ט. דעמאלט טא, אז דער מאן וויל איר גט'ן, זאל ער איר גט'ן, לא כייפינן לה, מ'טוט איר נישט צווינגען, נאר דער מאן טוט איר גלייך גט'ן אז ער וויל, און ער דארף איר גארנישט נישט געבן די כתובה. ווייל פארוואס טוט ער איר גט'ן? איז דאך צוליב איר, דעמאלט דארף ער איר נישט געבן די כתובה. מר זוטרא אמר, מר זוטרא זאגט, כייפינן לה, מען טוט יא צווינגען, אפילו דעמאלט ווען זי זאגט מאיס עלי, טוט מען נישט גלייך הייסן גט'ן, מען רעכנט אראפ ביסלעך פון דער כתובה. הוה עובדא, געווען א מעשה ואכפה מר זוטרא, מר זוטרא האט נישט געהייסן גלייך גט'ן, ונפק מיניה רב חנינא מסורא, שפעטער איז געווען א קינד פון זיי רב חנינא פון סורא, זאגט די גמרא ולא היא, די הלכה איז נישט אזוי, התם סייעתא דשמיא הוה, עס איז געווען ווי מען זאגט א הילף פון אייבערשטן, דערציילט די גמרא א מעשה, כלתיה דרב זביד, די שנור פון רב זביד'ן, אימרדא, האט ווידערגעשפעניגט אין מאן. זי האט געזאגט מאיס עלי און דער דין דעמאלט איז דאך דער דין גט מען איר און קיין כתובה דארף מען איר נישט געבן. הוה תפיסא האט זי געהאלטן חד שירא, איין מלבוש פון זייד וואס האט באלאנגט צו איר. אז זי האט נישט די כתובה פארלירט זי די אנדערע זאכן אויכעט. יתיב אמימר מר זוטרא ורב אשי ויתיב רב גמדא גבייהו יתבי וקאמרי זיי האבן געזאגט מרדה אז זי האט ווידערגעשפעניגט הפסידה האט זי שאדן בלאותיה די אירע מלבושים די אלטע מלבושים קיימין וואס זענען דא ממילא ווייל עס האט זי שאדן דארף מען דאס אוועק געבן צו וועמען צו רב זבידן עס צונעמען פון דער שנור און עס געבן צו רב זבידן. אמר להו רב גמדא, האט רב גמדא צו זיי געזאגט, משום דרב זביד גברא רבה, ווייל ער איז א גרויסער מענטש, מחניפיתו ליה, טוט איר אים חנפענען, און איר נעמט צו פון זיין שנור די זיידענע מלבוש און גיט עס צו אים, והא דאך אמר רב כהנא, רב כהנא האט געזאגט, מיבעיא בעי רבא, רבא האט געפרעגט צי זי האט שאדן די אלטע מלבושים, ולא פשיט, און ער האט זיך נישט פושט געווען. איכא דאמרי אנדערע זאגן יתבי וקאמרי זענען געזיצן זיי האבן געזאגט מרדה אז זי האט ווידערגעשפעניגט זי האט געזאגט מאיס עלי איז לא הפסידה האט זי נישט געהאט קיין שאדן בלאותיה קיימין די אלטע מלבושים ממילא באלאנגט עס צו וועמען צו איר צו דער שנור פון רבי זבידן אמר להו רב גמדא האט רב גמדא צו זיי געזאגט משום דרב זביד גברא רבה הוא ווייל רב זביד איז א חשוב'ער מענטש, און ער וועט זיך נישט רעכענען אז איר טוט זאגן לחובתו אפכיתו ליה לדינא עילויה איר דרייט אריבער דעם דין אויף אים, און איר זאגט עס באלאנגט צו די שנור, האמר רב כהנא, רב כהנא האט דאך געזאגט מיבעיא בעי לה רבא, אז די זאך האט רבא נישט געוויסט, ער האט עס געפרעגט, ולא פשיט, ער האט זיך נישט פושט געווען. זאגט די גמרא.

ומשהינן לה איז איך טוה זאמען איך גיב נישט גלייך דעם גט, איך טוה אויפהאלטן די זאך, תריסר ירחי שתא אגיטא צוועלף חדשים אויף א גט, ובהנך תריסר ירחי שתא די צוועלף חדשים לית לה מזוני מבעל דארף איר דער מאן נישט געבן קיין מזונות. רש"י.